א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו. איז יעצט ערב תשעה באב געקומען א ידיעה פון אלע גרויסע צייטונגען אז מען האט אריבערגעשיקט אין האלב אמעריקע אזאלעכע זאמען, סידס, און דאס איז קריפטאן, דאס איז א פויזן, ס'א געהעריגע פויזן, מען וועט עס אריינלייגן אין שטוב, מען וועט אנהייבן צו מאכן דערפון א א מילטער א עציץ נקוב, מיט די אינו נקוב וועט די ענדע זיין אז ס'וועט הארגענען מענטשן, טשיינע טוט עס, זיי האבן שוין געמאכט. מיט אונז יארן צוריק אין די ווייט האוז האבן זיי אריינגעלייגט דעם מין סם יענע מין סם זיי זעהן זיי האלטן אויף פארלירן זיי האבן נישט קיין טשענס מהאט זיי שוין געזאגט היינט פאמפעא האט זיי שוין געזאגט נעכטן אדער היינט זיי האבן געזאגט זיי גייען אונטערווארפן אונזערע שיפן זיי אריינלייגן באמבעס האט מען זיי געזאגט אזוי ליסן כל זמן דו זיצט זיצט איין זיצן מיר אונז אויך

יעקב אבינו איז געווען אזא גרויסע צדיק ווי די אלע רעבעס האט ער געזאגט להינצל ולברוח למלחמה ער זאל זיך באהאלטן און אנטלויפן רבותי ס'דא גרויסע זאכן וואס ס'גייט פאר יעצט און מ'דארף זייער זיין אן טאפ אויף אלע נייעס און איך'ל ענק טרייען צו ברענגען דאס בעסטע איך קען ענק נישט צוזאגן אלעס אבער איך זאג ענק קלאר ס'עט ענק אנקומען פעקעדזשעס אויף די פאסט ס'זעט אויס ווי זאמען צו אזאלכע קערעלעך זאל מען דאס נישט אנרירן אפילו גראד גראד אוועקטראגן אין גארביטש נישט עפענען עס עס קומט אין א פלעסטיק בעג אדער איך האב נאך אן עצה כדי ס'זאל נישט זיין זרע לבטלה, ס'איז זאמען, זאל מען עס געבן פאר בוני עולם מיט די אנדערע ארגענעזעישן בוני עולם און מחריבים, און פאר די צווייטע ארגענעזעישן, און זיי קענען אפשר ניצן די זאמען, און מ'וועט אנפלאנצן קינדער מיט דעם, ניין אבער דאס איז נאר סארקעסטיק רבותי, עס איז סכנות נפשות, וואטש וואס עטס טוטס, טרייענג טו העלפ יו. כ'האב געוואלט זאגן אפאר קלייניקייטן, די ערשטע זאך איז אז בעלז, בעלזער רב מאכט חתונה אן אייניקל נעקסטע וואך, האט ער געזאגט ביי אים אינדערהיים, מאכט ער עס, און ער זוכט נישט קיין געסט, פארוואס? ווייל בעלז איז פון די שווערסטע געליטענע חסידות'ער מיט די קאוויד נעבעך, זיי האבן געכאפט שיריים, געווען א חצי נזק, א בדחן איז געווען אין מונקאטש. ס'האט אים געפעלט א האלבע נאז. זאגט ער, ער איז געווען אמאל אין בעלז. און ס'איז אים ארויפגעפאלן אויף די נאז א פערפל פונעם רעבינ'ס שיריים. און איז געקומען א חסיד וואס האט עס געוואלט כאפן, האט ער עס געגעבן א בייס אפ מיט א האלבע נאז, פון דעם האט ער געהייסן חצי נזק. ניין ניין רבותי, לערנט זיך אויס צו לעבן נארמאל. נאכדעם פון אנטווערפן איז געקומען א ידיעה אז די גאווערמענט מאכט א קורפיו ביינאכט, ביינאכט טאר מען נישט ארויסגיין אין די גאס, פארוואס? ס'זאל נישט זיין סאושעל רילעישאנס, ס'זאל זיין סאושעל דיסטענסינג. סאו רבותי, זייטס נישט קיין חכמים, טוטס וואס מען הייסט ענק, און פאלגטס. עפעס, און די אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל זיך אויפהערן, ווייל די כינעזער האלטן נאך אין איין צולייגן, האלטן אין איין צולייגן, מ'האט יעצט געכאפט נאך אז זיי האבן געוואלט צולייגן, זיי לייגן צו צו דעם, און זיי ווילן אונטערברענגען אמעריקע, דאס איז אלט אזיאטישע מארמאראשע וועגן, אריינשטעלן מיט אהער מיט אהין, עניוועי אין אמעריקע דארף אויך האבן גרויס רחמים, ווייל מען שלאגט זיך יעצט פעסט, גרויסע גאווערנמענטס האבן זיך אריינגעמישט צו העלפן, איראן האט זיך אריינגעמישט צו העלפן, און מען דארף האבן גרויס רחמים אז. ס'זאלן נישט חלילה שטארבן אסאך סאלדאטן און אהיים ברענגען בעגס אויף אמעריקע און גאנץ אמעריקע אויפרודערן. דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל שוין אויסגעלייזט ווערן פון די אלע צרות. ס'יעצט אדורך נאך א תשעה באב, מ'קלאגט אויפן חרבן, אבער וואס דארף מען זיך אונז אונטערנעמען נאך די אלע זאכן? דער אייבערשטער ווארט דאך פון אונז עפעס, ווארט דאך פון אונז אסאך זאכן. יעצט אונז האבן מיר א פרשה אין די תורה, ס'איז אין נשא, קאפיטל ז', פסוק י"ח, און י"ט שטייט אזוי ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. יעצט פארוואס האט די תורה אזוי איבערגעזאגט יעדעס מאל נאכאמאל ביום השני ביום השלישי האט ער געקענט מאכן א שארטקאט געבן א זאג די ערשטן טאג דער די צווייטן טאג דער די דריטן טאג יענער איז זאגט דער סבא פון קעלם דער אלטער פון קעלם האט געזאגט אזוי די תורה וויל אז דו זאלסט וויסן ווען אסאך מענטשן טוען א מצוה ווערט נישט דער יחיד ביליגער ביים אייבערשטן דער אייבערשטער איז מבחין אויף יעדן פרט, סיי זיין צוגאנג מיט ליבשאפט, סיי זיין הארץ, און כאטשיג ס'איז א גאנצע זאך מיט אמאל, אסאך מענטשן טוען עס, אבער ער זאגט דעם לשון שבשמים אין הימל אין מתייחסים אל הרבים כאל כלל, מ'איז זיך נישט מתייחס צו א רבים אזוי ווי ס'איז א. כלל, אלא שמחים עם כל יחיד ויחיד כאילו הוא יחידי בעולם. דער אייבישטער נעמט נישט אוועק די ליבשאפט פון יעדן פרייוואט מענטש ווייל ס'איז דא נאך אסאך מענטשן וואס טוען די זעלבע מצוה. און וועגן דעם האט מען געזאגט יעדן איינעם עקסטער ארויס, ווייל יעדער יחיד איז ביים אייבישטן חשוב. יעדער יחיד איז ביים אייבישטן א בן יחיד. יעדער זאל פארשטיין ווי חשוב דער מענטש איז, עס קען זיין טויזענטער מענטשן גייען אין שול דאווענען, לייגן תפילין און האלטן שבת, דו בלייבסט אבער נאך אלץ א יחיד ביים אייבערשטן, ער אפרישיעט אלעס וואס דו טוסט. יעצט כ'האב געוואלט נאך זאגן נאך א קלייניקייט צו די פרשת נשיאים, ס'איז דא א הייליגער רמבן, ער שרייבט אזוי, שטייט ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר הקריב את קרבנו, פסוק י"ח און י"ט, זאגט ער והנכון בטעם הכתוב, וואס איז ריכטיג אין דעם טעם ליין פון דעם פסוק איז כי הקדוש ברוך הוא חולק כבוד ליראיו, דער אייבערשטער געבט אפ כבוד פאר מענטשן וואס האבן מורא פאר אים, כמו שנאמר אזוי ווי ס'שטייט כי מכבדי אכבד, ווער ס'איז מיך מכבד בין איך אים מכבד, יעצט והנה הנשיאים כולם ביום אחד הביאו הקרבן הזה שהסכימו עליו יחד, יעדער האט מסכים געווען אז דאס גייט זיין דער קרבן פאר יעדן איינעם, און ממילא יעדער האט עס געברענגט דעם נעקסטן טאג, ואי אפשר שלא יהיה אחד קודם לחבירו, מוז מען דאך האבן

און דאס וועט מאכן קורץ די כבוד פון אנדערע מענטשן, איז דאס מיינט מען צו זאגן אז דער טעם איז מען זאל מכבד זיין יעדן אויפן זעלבן מאס, יעצט דאס דארף מען אונז צונעמען צו פארשטיין, אונז זעמער אין גלות, אונז האמער זיך נישט אויסגעלערנט אז מען דארף יעדן איינעם מכבד זיין אויפן זעלבן פארמאט, יעצט אונז דארף מען אויך פארשטיין אז פון יעדן תג פון די תורה טוהן מיר אונז ארויסלערנען תילי תילים של הלכות, און אז מען זאגט נאכאמאל דאס זעלבע מיטן דאטום מיט דעם קרבן, דארף מען פארשטיין וואס וויל טאקע די תורה דא פון נעץ. וואס וויל ער דא אונז לערנען? זאגט הרב שך א מורא'דיגע זאך, דער לימוד לערנט אונז אויפ'ן מען זאל זיין געווארנט און אויפ'ן יחוס, מייחס זיין לכבוד האדם, כבוד פון א מענטש, כי הלימוד החשוב ביותר, דאס איז דער וויכטיגסטער לימוד, אויף דעם לערנט מען זיך אויס אז דער אייבערשטער האט אפגעגעבן כבוד פאר די מענטשן, פאר די מענטשן וואס דינען אים, און וועגן דעם האט די תורה איבערגע'חזר'ט. צוועלף מאל צו ווייזן ווי הארב ס'איז פארן אייבערשטן אויב מ'איז פוגע אינעם כבוד פון א מענטש, און ווי חשוב ס'איז אויב מ'איז אפגעהיטן אינעם כבוד פון א מענטש, וואס כאטשיג די פרשה לכאורה זעט אויס אז ס'לערנט אונז גארנישט, דערווייל אבער ס'לערנט אונז נאך מער ווי אלע פרשות, און מ'דארף וויסן תלמוד תורה איז כנגד כולם, מ'דארף האבן דרך ארץ, און ס'לערנט אונז אויכעט אז אלע מצוות זענען אנגעבינדן איינס צום אנדערן, און אז די מצוה. פון אפגעבן כבוד פאר אן אנדערן איז אזוי וויכטיג פארן אייבערשטן אז ס'נעמט ארויס, ס'נעמט אויף א מורא'דיגן שיינע פרשה אין די תורה, ס'איז אסאך מאל איבערצוזאגן. יעצט ווען מיר זעהן אין די גמרא געפינען מיר א מעשה וואס איינער האט נישט אפגעגעבן כבוד פאר א צווייטן. די גמרא מסכת בבא בתרא דף י עמוד ב' פארציילט אונז אז דער זון פון ר' יהושע איז געשטארבן, ס'איז ארויס זיין נשמה, ער איז געשטארבן, דאס הייסט ער איז געווען קליניקעל דעד, און נאכדעם האט ער זיך. צוריקגעכאפט, ווען ער האט זיך צוריקגעכאפט האט מען אים געפרעגט וואס האסטו געזען אויף יענע וועלט, האט ער געזאגט עולם הפוך ראיתי, איך האב געזען א פארקערטע וועלט, עליונים למטה, די וואס זענען דא אויבן זענען דארט אונטן, ותחתונים, די וואס זענען דא אונטן למעלה זענען דארט אויבן, איז די ראשונים זענען מסביר אז תוס' זאגט עס דארטן אז זיי האבן געהאט א קבלה פון די גאונים אז א פרוי איז געקומען צו שמואל און זי האט געוואלט אויסגיסן איר ביטער הארץ און ער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט צו און ר' יהודה האט מוחה געווען, און ער האט געזאגט פאר שמואל'ן, זאג מיר, דו האלטסט דען נישט, און הער, שמואל, ער רופט אים דער הער, אז אוטם אזנו, ווען איינער פארשטאפט זיין אויער מזעקת דל פון אויסצוהערן אן ארעמאן, זאגט דער פסוק א ביטערע פרשה. יעצט, ווען ער איז ארויף אויבן, האט ער געזען ר' יהודה זיצט אויבן, און שמואל זיצט אונטן. פארוואס? ער האט געזען אז כאילו שמואל איז זיין תלמיד פון ר' יהודה. פארוואס איז עס אזוי געווען? ווייל ער האט אים געזאגט מוסר. אויף דעם האט ער געזאגט עולם הפוך ראיתי, אלץ ווייל ער האט נישט אויסגעהערט, זיין אויער האט נישט אויסגעהערט דאס געשריי פון אן ארעמאן. יעצט קען מען זען פון דא וואסארא גרויסע עונשים ס'קומט פאר א מענטש אויב מ'הערט נישט אויס א צווייטן. איך וויל ענק פארציילן א מורא'דיגע שיינע מעשה. רבי ר' הערשל איז א חתן געווארן מיט זייער זייער א גליקליכן שידוך, און ס'איז געקומען די שבת חתן, וואס דעמאלטס גייט מען דאך דארטן ווי די כלה וואוינט און מ'געט דארט אן עליה, חיתנים, בקיצור האט מען געווארט ער האט געדארפט קומען עולה זיין לתורה האט מען זיי געגעבן אז זאלן איינשטיין אין הויז וואס דאס איז געווען נאנט צו זיין מחותן פרייטאג האט ער ארויסגעקוקט פון די פענסטער און ער האט געזען אז אין זיין מחותן'ס הויז האט מען אנגעגרייט א גרויסע טייג אז מען זאל מאכן דערפון חלה אויף שבת און מען האט עס געלאזט אויפן טיש אז ס'זאל אביסל צוזאמהאלטן זיך עניוועי האט ער געזען ווי א הינדל איז ארויף אויף די טייג און ס'האט געשטאכן דערפון, ס'האט ארויסגענומען דערפון, ס'האט געגעסן דערפון, און די כלה האט עס אויך געזען, איז זי צוגעגאנגען צום הינדל, ס'האט אים אנגעכאפט מיט כעס, ס'האט אים א ווארף געטאן און אריינגעשטויסן אין די וואנט אריין. שוין, אזוי ווי רבי הערשל האט עס געזען, האט ער געזאגט, איך קען נישט חתונה האבן מיט אזא מיידל, אזא אכזריות צו זיין, נאו וועי, נו, אבער אפלאזן דעם שידוך קען מען נישט, מ'האלט דאך שוין דא שבת אויפרוף, האט ער נישט געוואוסט וואס צו טון, וואס. קען מען דא טוהן? איך קען דאך נישט פארשעמען די כלה ברבים אויך נישט. שוין, ס'איז א פראבלעם. האט ער געקלערט, ער איז אריינגעגאנגען אין בית מדרש, ס'איז געווען פרייטאג, כדי ער זאל נישט חלילה פוגע זיין אין די מיידל, די כלה, איז ער געגאנגען אין שול, און מענטשן געזעסן און געלערנט, און האט זיך געמאכט. ס'איז צוגעגאנגען צו די פושקע פון קופת הצדקה און ער האט עס געגעבן א כאפ צו די געלט פון דארט. ער האט געוואלט כאפן, מענטשן האבן געזען, מען האט געשריגן. ווען מענטשן האבן געזען האבן זיי געשריגן כאפטס אים ער איז א גנב! שוין, ס'איז געווארן א נאמען אין די שטאט אז ער איז א גנב, מען האט געכאפט א גנב אין בית מדרש. נאכדעם איז מען געוואויר געווארן אז דאס איז גאר דער חתן פון דעם גרויסן גביר. בקיצור, איז געגאנגען דער מחותן, ער האט אים געזאגט, מוזט פארשטיין, דו ביסט א גנב, איך קען אזא מענטש נישט ארייננעמען צו מיר אין הויז, און דער שידוך איז בטל געווארן. אזוי האט דער רבי ר' הערשל געוואלט. דאס איז געווען דער באקאנטער רבי הערשל פון קראקא. פארשטייסט וואס דא איז געשען? און ער האט צופרידן געווען. יעצט איז דא נאך א אינטערעסאנטע מעשה. רבי איסר זלמן מעלצער האט געהאט דריי שוואגערס. ווען ער האט געהאלטן אינמיטן ארויסגעבן דעם ספר אבן האזל, וואס איז שוין געווען פארטיג אינמיטן דרוק, האט מען געזען ער גייט ארויס פון זיין הויז, כאטשיג ס'איז געווען דעמאלטס די ערשטע וועלט מלחמה, ס'איז געגאנגען געפלויגן פגזים אינמיטן די גאס, און ער לויפט אריין צו זיין שוואגערס הויז. און ער פרעגט אים א פירוש אויף דעם רמבם און ער לויפט צוריק אהיים, האבן די משפחה געפרעגט פארוואס ביסטו ארויס אזוי אין אזא מקום סכנה ווי ס'איז יעצט דא, האט ער געזאגט אזוי, כ'האב צוויי שוואגערס וואס האבן ביידע געזאגט א פירוש אויפן רמבם, כ'האב עס געשריבן אין מיין ספר, יעצט אז איך גיי ארויס געבן מיין ספר אין די גאס וועט יעדער זען אז דער דריטער איז נישט דערמאנט דארט, און ממילא וועט עס זיין א גרויסע פגיעה בכבודו, האב איך געקלערט כ'וועל אים גיין פרעגן ער זאל מיר אויך זאגן עפעס א פירוש אויפן. רמבם, איך וועל שרייבן זיין תירוץ, כאטש איך קען אסאך ביאורים אויף דעם רמבם, די עיקר איז איך זאל נישט גורם זיין א פגיעה פאר דעם שוואגער. יעצט דערצייל א מעשה פון רבי חיים עוזר גראדזינסקי, ער איז געווען איינער פון די גרעסטע גאונים ביי כלל ישראל, ער האט געמאכט א ספר אחיעזר, ער איז אמאל געגאנגען אין די גאס אין ווילנא, און מיט אים זענען מיטגעגאנגען אסאך תלמידים, פלוצלינג קומט א איד און פרעגט. האט אים אויף די און די אדרעס. איז געגאנגען ר' חיים עוזר האט אים אנגעכאפט ביי די האנט און האט אים געפירט א האלבע שעה וועג ביז ער איז אנגעקומען צו יענעם פלאץ און האט אים געוויזן זעסט דאס איז די פלאץ וואס דו זוכסט. שפעטער האבן אים די תלמידים געפרעגט רבי צו וואס האט עס אויסגעפעלט האסט דאך געקענט אים זאגן ווי ס'איז און זאל ער גיין זוכן דאס איבריגע האט ער געזאגט הערסט דען נישט אז ער רעדט זייער שווער איך האב מורא געהאט אז ער רעדט שווער וועט ער נישט קענען נישט יעדער וועט זיך וועלן אפשטעלן צו רעדן מיט אים און ער וועט נישט קענען ארויסגעבן די נאמען פון די גאס. פונקטליך, איך האב זיך מיישב געווען, איך וועל אים אליינס באגלייטן ביז אהער, אלץ אז איך זאל מונע זיין, א מענטש זאל זיך נישט דארפן שעמען. יעצט איז דא נאך א זאך, מען האט געפרעגט דעם חזון איש, וואס איז די גרעסטע מדריגה וואס א מענטש קען צוקומען אויף די וועלט, האט ער געענטפערט, מען זאל אדורכגיין די זיבעציג יאר אן א דעם ער זאל פוגע זיין אין א מענטש, דאס איז די גרעסטע מדריגה און די גרעסטע ווינטש פאר א.

נאר אז א פרוי קען מאכן הבדלה פאר זיך. גייט זי און זי קאלט מיך אפ און זי פרעגט מיך, זאג מיר, איז דאס אויסגעהאלטן לויט יעדן איינעם? זאג איך, ס'איז הונדערט פראצענט אויסגעהאלטן. דערציילט זי מיר אז זי האט א פראבלעם. זאג איך, לאמיך דיר עפעס זאגן, יענס, דער פראבלעם איז ווייניגער אויסגעהאלטן ווי צו מאכן אליין הבדלה. זאג איך, קודם כל איז א מורא'דיגע פראבלעם אז דער יונגערמאן טראכט פון דיר, ער ווארט שוין זאלסט קומען אויף הבדלה, און ס'איז זייער נישט איידל, און ער האט דאך יא א פרוי, און ער לעבט מיט זיין פרוי, און ער טראכט. פון דיר, איטס ווערי אנעטיקעל, כ'האב דאך דאס געווארנט, כ'האב דאך דאס געשריגן לכתחילה, זאגט זי איך הער דאך אייך נישט אויס, איך האב נישט געוואוסט, אבער מיין מאמע האט מיר געזאגט אז איר האט גערעדט דערפון, און געזאגט אז מ'מעג עס טוען הונדערט פראצענט. יעצט כ'האב געוואלט נאך א זאך מסביר זיין פארן עולם, אז דארף מען יעצט האבן אסאך זכותים, זכותים מיינט אז אונז דארף מיר זעהן אז יעדער מענטש זאל ארויף קומען אויף די וואגן פון עבודת השם, וכדומה, עס שטייט דארטן ביי די נשיאים ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר הקריב את קרבנו אה צוויי מאל זאגט מען הקריב און וואס פעלט דאס אויס איז רשי איז עס מסביר ביי אנדערע האט מען עס נישט געשריבן און ס'איז דא אין הייליגן כתב סופר איז ער מבאר אזוי נתנאל בן צוער האט געגעבן אן עצה אז מען זאל מקריב זיין די קרבנות. אזוי זאגט דאך רש י, און ווען די נשיאים האבן געזען אז זיי זענען געבליבן אן גארנישט, אז זיי זאלן מקריב זיין די קרבנות. יעצט, די חזל לערנען אונז כל המזכה את הרבים ומשיאם עצה למצוה, ווען איינער איז מזכה דעם רבים און ער געבט זיי אן עצה אז זיי זאלן טון מצוות, זכות הרבים תלוי בו, און ער האט אויך א חלק אין יעדע מצוה וואס ווערט געטון דורך אים. עס קומט אויס אז נתנאל בן צוער האט געהאט א חלק אין יעדן קרבן וואס אלע נשיאים האבן מקריב געווען יעדן טאג, איז. עס שטייט אזוי, ביום השני הקריב את קרבנו, זיין אייגענעם קרבן, וועגן דעם שטייט, הקריב קרבנו נתנאל בן צוער, נו, ער האט דאך יעדן טאג האט ער דאך געהאט א חלק דערין, זאגט מען, דאס איז אבער געווען הקריב את קרבנו, שטייט טאקע ארויס, ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, ער האט אלע מקריב געווען, ווייל ער איז געווען דער וואס האט זיי מזכה את הרבים געווען, נאר הקריב את קרבנו איז געווען ביום השני. יעצט אין ספר אך פרי תבואה איז ער מסביר עס זייער זייער שיין, זבולון האט דאך מחזק געווען יששכר, יששכר האט געלערנט תורה, די שכר פון יששכר האט זיך צוטיילט, העלפט פאר זיך און העלפט פאר זבולון, וועגן דעם ביי יששכר שטייט צוויי מאל הקריב, פארוואס? פארוואס שטייט צוויי מאל ביי יששכר? איינס איז וואס ער איז געווען א שותף מיט יעדן, און איינס איז הקריב את קרבנו וואס איז געווען זיין אייגענער קרבן. יעצט, עס ווערט געברענגט אין של"ה, של"ה ווערט געברענגט אז ווען א מענטש איז מזכה יענעם, גיבט דער אייבערשטער פאר ביידע די גאנצע מצוה. למשל יששכר זבולון האט א געשעפט, דו'סט לערנען און איך וויל איך וויל באקומען איך וויל ארבעטן איך וויל דיך אויסהאלטן. נישט פשט דער אייבערשטער צוטיילט עס, ער גיבט פאר יעדן אין פול אמאונט. איז למעשה האט ער, זאגט ער די תורה זאלסט וויסן איין זאך, אז מען איז מזכה דעם רבים האט יעדער דעם גאנצן זכות. אין דעם דארף מען זען רבותי, יעצט האב מיר דאך אזויפיל פראבלעמען, נישט דא קיין אוזן קשבת. אוזן קשבת, נישט דא א אויער וואס קען אויסהערן מענטשנ'ס פראבלעמס, יעדער זוכט זיך ארויסצודרייען, אונז דארף מיר אלס אזא קאמיוניטי אינאיינעם זעהן וואס פעלט פאר יעדן, פאר יעדן פעלט דאך עפעס, ס'דא שידוכים איז א גרויסע זאך וואס ס'פעלט פאר יעדן, ס'דא אנדערע זאכן און חתונה מאכן וכדומה, דארף מען זעהן אז יעדער איינער זאל נעמען א חלק אין יענעם, און ממילא וועט אונז דער אייבערשטער שוין אויסלייזן פון דעם ביטערן גלות. כ'וויל ענק דא זאגן וואס דאס הייסט, המזכה את הרבים. אין ספר חובות הלבבות אין שער אהבת השם פרק ו' שטייט אזוי, ועליך אחי לדעת, מיין ברודער פאר דיר איז צו וויסן, כי אף אם האדם הגיע לדרגה עליונה ביותר בתיקון נשמתו כלפי אלוקים יתברך, אפילו א מענטש איז צוגעקומען צו א הויכע מדריגה ער זאל מתקן זיין זיין נשמה פארן הייליגן באשעפער, ואף אם הוא כבר דומה לנביאים, מען רעדט פון א מענטש וואס ער איז אזוי הייליג, ער טוט זיין ארבעט אזוי ווי די נביאים, והגיע כמעט למידותיהם הטובים, און ער איז צוגעקומען צו זייערע גוטע מידות, ולהנהגותיהם המשובחים, און צו זייער הנהגה די וואס דאס איז געלויבט, ולהתמסרותם לעבודת הבורא, און זאלן זיין איבערגעגעבן צו עבודת הבורא, ולאהבתם הטהורה אל השם, און זייער ליבשאפט צום אייבערשטן, בכל זאת, מיט דעם אלעם אז א מענטש איז. ס'איז צוגעקומען צו די אלע, אין זכויותיו מגיעות קומט נישט אן זיין זכות לזכויות של מי שמכוון את בני האדם אל הדרך הטובה, ס'קומט נישט צו צו דעם מענטש וואס ער איז מכוון א מענטש אויפן גוטן וועג און מקרב את רשעים לעבודת הבורא, שזכויותיו זאגט דער הייליגער חובות הלבבות, הולכות ומתרבות בכל יום, יעדן טאג ווען יענער טוט מצוות גייט עס פאר דיר אויך, ובכל עת. על ידי זכיותיהם של אלו שהוא גורם להם לעבוד את השם. דאס איז מורא'דיגע הייליגע ווערטער פון חובת הלבבות, שער אהבת השם, פרק ו', איר הערט וואס דא טוט זיך? יענעם א טובה צו טון און אים מזכה זיין מיט מצוות איז די גרעסטע זאך וואס איז דא, אז מען קען נעמען אזויפיל בחורים, אזויפיל מיידלעך זענען נישט אויפן ריכטיגן וועג און מען דארף זיי מזכה זיין, אוודאי דו קענסט עס נישט טון, אבער מען דארף זען. אז ס'זאל געטוהן ווערן דורך די ועד מיט די אלע מענטשן וואס זיי טוען פאר די קינדער. יעצט ער ברענגט א משל, צוויי סוחרים זענען געקומען אין א מדינה, איינער האט געהאט סחורה, איין סחורה האט ער געהאט וואס דאס איז ווערד געווען צען גילדן, דער צווייטער האט געהאט אסאך סחורות וואס איז ווערד געווען פינף טויזנט גילדן, ביידע האבן פארקויפט די סחורה, יעצט איז אזוי, ביידע האבן מרוויח געווען. אסאך מער וויפיל די סחורה ווערט געווען, דער ערשטער האט מרוויח געווען צען מאל מער וויפיל די סחורה ווערט געווען, דער צווייטער האט מרוויח געווען נאר פונקטליך וויפיל די סחורה איז ווערט געווען, פון דעסטוועגן דאך דער ריוח פונעם צווייטן סוחר איז געווען פינף טויזנט גילדן און פונעם ערשטן סוחר איז געווען נאר הונדערט גילדן, פארוואס? ווייל דער קרן פונעם צווייטן איז געווען אסאך מער ווי דער קרן פונעם ערשטן. דאס זעלבע דער חובת הלבבות מסביר, ווער ס'איז מתקן זיך האט ווייניגער זכותים, ער האט נאר געטון אזויפיל, ער האט זיך מתקן געווען, אפילו זיינע קינדער האט ער מתקן איז אויכעט ווייניג, אבער ווער ס'איז מתקן נישט זיך נאר אנדערע מענטשן וואס זיי זענען א גרויסע מערהייט, איז דעם זיינע זכותים זענען זיי מורא'דיג גרויס, ווייל אלעס קריגט. מען נאך פון די אלע וואס ער האט זיי צוגעברענגט צו עבודת השם, אזוי שטייט אין די גמרא אין אבות ה' משנה י"ח כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו יעצט אין זוהר הקדוש פרשת תרומה דאס איז זייער א שיינע שארפער זוהר זאגט ער אזוי ווער ס'כאפט אן די הענט פון די עמי הארצים און ער איז משתדל אז זיי זאלן איבערלאזן זייערע שלעכטע וועגן ער זאל זיי מחזיר זיין בתשובה איז גורם מען זאל מכניע זיין די סטרא אחרא אונטער די קדושה און ער איז גורם לקיום העולם און אויף אים שטייט בריתי היתה אתו החיים והשלום דאס א פסוק אין מלאכי קפיטל ב' און ער איז זוכה צו זען בנים לבניו קינדער צו זיינע קינדער עוסקים בתורה וזוכה און ער איז זוכה בעולם הזה ובעולם הבא און אינמיטן זאגט דארטן דער זוהר, ווען מענטשן וואלטן ווען געוואוסט וואסערע א תועלת דאס איז נאכצולויפן נאך די רשעים מען זאל זיי מאכן צוריקקומען צום גוטן, וואלט מען געלאפן מיטן גאנצן כח, אזוי ווי א מענטש לויפט נאך נאך זיין לעבן. היינט ליידער איז דאך ס'איז אזא מין חושך אין די וועלט, ווי דו דרייסט דיך קענסטו מזכה זיין מענטשן, היינט אז מען זאל עס נישט טון איז עס א גרויסע חוצפה. יעצט.

גאנצע נאכט מזנה געווען מיט זיין ווייב, ער איז געווען זייער גערעגט, האט ער זי צושניטן אויף צוועלף שטיק און האט ארומגעשיקט פאר אלע שבטים א שטיקל. בקיצור, דער אייבישטער האט צוגעקוקט אזא ווירטשאפט וואס דא טוט זיך, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געפרעגט, מי יעלה, ווער זאל ארויפגיין? יעצט דעם אייבישטן אז דו פרעגסט, ווען מען זאגט שלא כהוגן איז דער ענטפער נישט שלא כהוגן, די אורים ותומים האט מען געמוזט וויסן וויאזוי צו פרעגן, האט דער אייבישטער געזאגט, קודם כל, דער זאל ארויפגיין, יענער נאמען האט ער געזאגט יהודה יעלה, און ס'איז געהארגעט געווארן זיבעציג טויזנט מענטשן. עס פרעגט זיך א שאלה פארוואס זענען זיי געהארגעט געווארן? פארוואס זיי געהארגעט געווארן וואס דער אייבערשטער האט זיי געהייסן ארויפגיין איז שוין דער רמבן מסביר אין חומש אז דעם טעם פארוואס דער אייבערשטער האט זיי געענטפערט שלא כהוגן ווייל זיי האבן געפרעגט שלא כהוגן זיי האבן געפרעגט ווער זאל ארויפגיין ס'האט אייך דען איינער געזאגט אז מען דארף ארויפגיין קודם פרעג דעם אייבערשטן זאל איך ארויפגיין צו נישט? עניוועי דאס איז יעצט נישט דער עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען פרעגט דער תנא דבי אליהו די זיבעציג טויזענט וואס זענען געהארגעט

אנקומען צו זייער לאנד איז כל אחד ואחד מהם נכנס איז אריין לכרמו צו זיין וויינגארטן וליינו און צו זיין וויין ולשדהו און צו זיין פעלד ואמרו זיי האבן געזאגט שלום עלי נפשי ס'איז ביי אונז פרידן. יעצט ס'איז דא דער מאורי אש אויפן תנא דבי אליהו זאגט אז חס ושלום אז מ'זאל זאגן אויף אזאלכע גרויסע צדיקים אז זענען געווען צופרידן און זיי האבן גארנישט געטון זאגט ער נאר וואס זיי זענען געזעסן און זיי האבן פאר זיך געלערנט תורה האבן נישט ארויסגעקוקט וואס ס'טוט זיך נעבעך אין די גאס, איז במילא, זיי האבן געזאגט ס'איז גענוג אונז קוקט מען אויף אונז, און במילא רעכנט מען עס פאר א גרויסן פגם פאר זיי, יעצט זענען זיי געזעסן יעדער געגאנגען צו זיין וויינגארטן. כדי שלא להרבות עליהם את הטורח. זאלן נישט פארמערן אויף זיך א טרחה, און לפיכך וועגן דעם בגבעת בנימין שלא היו עוסקים בתורה ובדרך ארץ, זיי האבן נישט עוסק געווען אין תורה און דרך ארץ, נתקבצו ויצאו למלחמה, האבן זיי זיך.

וואס אונז דארף מען זיך פון דעם אפלערנען, אז מען זאל מחזק זיין יעדן אין עבודת השם, מען זאל מקרב זיין צו תורה, ווייל ווען נישט רעכנט מען די אלע זייערע עבירות חלילה פאר אונז. מען דערציילט אז דער חפץ חיים האט מפרסם געווען אז ערב שבת ב' אייר תרע"ב אז יעדער רב זאל זאגן פונקטליך וויפיל תלמידים ער האט, ווייל נישט יעדער קען גיין אין א גרויסע ישיבה, און א ישיבה וואס איז קליין האט אסאך א גרעסערע חשיבות ווי א גרויסע ישיבה, פארוואס? ווייל מען קען געבן פערסאנעל אטענטשן, און דער חפץ חיים שרייבט אין דעם בריוו, טאמער מ'עט ברויכן, וועל איך אליינס גיין זאגן שיעורים פאר אלע תלמידים. און ער ברענגט צו דעם תנא דבי אליהו, אז וועם וועט מען שטראפן פאר די אלע זאכן? נאר אונז. און ער זאגט ווייטער דער חפץ חיים אין זיין בריוות האט געשריבן אז די מעשה פשע פון חורבן פילגש בגבעה איז געקומען ווייל מ'האט נישט עוסק געווען בתורה, וועגן דעם זענען די סנהדרין אחראים, און אויפן טויט פון די זיבעציג טויזנט מענטשן זענען זיי באשולדיגט, און ביים אייבערשטן איז עס אנגענומען חלילה אזוי ווי זיי וואלטן זיי געהארגעט. זאגט דער הייליגער חפץ חיים אונז זעמיר קיינמאל נישט זיכער אין אונזער אידישקייט,

ישיבה, ביי די גרעניץ פון מאה שערים מיט גאולה, זאגט ער אזוי. די גמרא איז אין מסכת בבא מציעא, דף פ ה, עמוד א', אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה אמר רב האט געזאגט, ואמרי לה, און ס'איז דא וואס זיי זאגן אז אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אז רבי חייא בר אבא האט עס נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, ואמרי לה, אסאך זאגן אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל המלמד את בן חברו תורה, ווען איינער לערנט זיין חבר'ס זון,

אוועקגעברענגט פון דיין צייט וואס דו וואלסט זיך ווען געקענט ווי מען זאגט אסאך מער אויפטוהן, איז ווען ס'קומט אויף יענע וועלט צאלט דיר דער אייבישטער אז ער געט דיר די אלע זאכן וואס דו האסט געדארפט ווען צוקומען, דו ביסט נישט צוגעקומען דורך דעם וואס דו האסט מיט יענעם געלערנט, און ער זאגט, דאס איז אין די גמרא אין בבא בתרא דף ח עמוד ב' ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, דאס איז מלמדי תינוקות, וואס איז די דמיון פון מלמדי תינוקות צו שטערנס, ככוכבים, נאר שטערנס זענען זייער ווייט פון דא, דו זעסט עס אפילו נישט, ס'לייכט נישט דא אויך נישט. און קיינעם דאכט זיך נישט אז די שטערן האט עפעס א ווערד, אבער באמת אין אויבן הימל וואס איז נענטער צו די שטערנס ווי זיי זענען דארט איז עס א גרויסע זאך א שטערן איז די זעלבע זאגט ער רבינו הקדוש זאגט אויף רבי חייא אז ער האט געלערנט מיט אידישע קינדער תורה זאגט ער כמה גדולים מעשי חייא און נאך מער און נאך מער ס'איז ידוע אז איינער וואס איז מזכה את הרבים זכות הרבים איז תלוי בו אלע זכותים און די זכות פון זיינע קינדער לדורי דורות אלע פירות און פירי פירות, אפילו נאך זיין טויט, אלעס קומט צו צו זיין זכות, שטייט אין די גמרא ראש השנה, ספרי חיים וספרי מתים נפתחים, לכאורה מען האט דאך שוין פאריאר דן געווען, וואס איז יעצט געשען, ער ליגט דאך שוין אין דער ערד, וואס האט ער געקענט זינדיגן? ניין ניין ניין, זאגן די ספרים אז טאמער האט מזכה געווען דעם רבים, די אלע זאכן קומען צו אפילו נאכן טויט אויך, וועגן דעם טוט מען אים יעדעס יאר משפט'ן אויפסניי צו ס'קומט נישט צו גוטע זאכן. יעצט, דער הייליגער רבי בונם פון פשיסחא זאגט אז יעדער איד דארף האבן צוויי בייטעלעך, איין בייטעלע דארף ער מחזיק זיין דעם פסוק בצלם אלקים עשה את האדם, א צווייטע בייטעלע דארף ער וויסן ואנכי עפר ואפר. יעצט אז מען קומט צו צו א מענטש ער זאל ארויסנעמען דעם פסוק ואנכי עפר ואפר, דארף ער זיך מתבונן זיין צי ער איז געמאכט צו די ארבעט צו נישט. יעצט אז מען קומט צו א מענטש און ער זאגט וואס גייסטו טון אזא גרויסע ארבעט, דארף ער ארויסנעמען דעם פסוק בצלם אלקים עשה את האדם, מען דארף האבן ביידע בייטעלעך.

צו אין אזא מצב איז ער אויך מחיוב צו גיין געבן א שיעור? פרעגט אים דער חזון איש וויפיל מענטשן קומען צו דיין שיעור? זאגט ער צען. נאכדעם פרעגט אים דער חזון איש אין אזא טאג ווי היינט וויפיל מענטשן קלערסטו אז זיי וועלן קומען? זאגט ער איין מענטש וועט זיכער קומען ווייל ער וואוינט לעבן די שול, ער ער האט גארנישט צו טון מיטן שלעכטן וועטער. זאגט אים דער חזון איש אזוי איז זיכער אז דו מוזט גיין געבן א שיעור. פארוואס? ווייל איין איד אליינס וועט דיך אויסהערן, קודם כל איז דא מצוות פון תלמוד תורה נישט אזוי ווי אנדערע מצוות, און יעדע מינוט איז מען מחיוב נאך און נאך און נאך, און נאכדעם ווען א מענטש לערנט תורה ווערט ער אן אנדער מהות ער און נישט דער זעלבער מענטש, און דאס גייסטו אויפטון. יעצט אין די נאווארדיקער ישיבה פלעגט מען שיקן בחורים ארום אין די שטעט, אזוי ווי ליבאוויטש טוט היינט, זיי גייען ארום, אז מען זאל ברענגען יונגע בחורים אין בעסמעדרעש אריין, איינמאל האט איינער מיט זיך מיטגעברענגט א יונגל א יתום, ער הייסט יעקב ישראל. און דער קינד האט אנגעהויבן צו לערנען פלייסיג, און ער איז ארויף געגאנגען מעלה מעלה, ביז ער איז געווארן א גדול הדור, ווייסט ווער דאס איז געווען? דער סטייפלער יעקב ישראל קניבסקי, און דער בחור וואס ער איז געווארן איז הרב יעקב קניבסקי, איז שפעטער געווארן אין נאווארדיק אין ביאליסטאק א גאנצער מנהיג, פלעגט ער אייביג דערציילן וואסערע א זכי' ער האט געהאט אז ער קען ברענגען אזא מענטש אין א ישיבה, פון דעם קענסטו נישט וויסן, ער האט געברענגט. שטעל דיר פאר וואס ער האט געברענגט דעם קהילת יעקב, די גאנצע ספרים וואס ער האט געמאכט, יעצט ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' חיים זייטשיק ער האט א ספר קול צופיך דערציילט ער אויפן דובנער מגיד וואס ער האט אויפגעצויגן א יתום ביי זיך אין שטוב, דער טאטע פלעגט ארום גיין אויף די טירן שנארן און ער האט געוואוינט אין בית מדרש, פלוצינג איז דער טאטע נפטר געווארן דער קינד איז געבליבן נעבעך אליינס אן קיין הילף, איז געגאנגען דער מגיד האט אים אריין געברענגט צו זיך אין שטוב און מיט אים געלערנט. און ער האט זיך אומגעקוקט אויף אים ביז ער איז אויפגעוואקסן און ער איז געווען א גאון הדור, דאס איז דער גאון ר' שלמה קלוגער, ווען דער מגיד פון דובנא איז נפטר געווארן האט מען אים געוויזן אין הימל פֿופֿציק ספרים וואס ער האט מחבר געווען, זאגט דער מגיד דאס איז דאך אן עולם האמת, איך האב קיינמאל נישט געמאכט אזאלכע ספרים, וויאזוי קען מען דאס געבן אז איך האב דאס געמאכט, האט מען אים גענפערט באמת דאס זענען די ספרים וואס ר' שלמה קלוגער האט מחבר געווען, אבער ווייל דו האסט אים אויפגעצויגן און דו האסט גורם געווען זיין. הצלחה איז אלעס מיוחס פאר דיר. קודם האב איך געוואלט זאגן פארן עולם איך האב א מורא'דיגע הנאה איך זעה אז אין מאנסי כאפט נאך יעדער איינער היטשעס נאובאדי ריעלי קעירס עד כדי כך וואס איך זעה א פרוי א פארהייראטע פרוי כאפט א היטש און נאכדעם זע איך אז מיידלעך כאפן היטשעס נאו פראבלעם איך וויל ענק עפעס זאגן סקרו יו אלל דעטס מיי מעסעדזש פאר יו איך גיי צו צו די ווייבלעך פרעג זאג מיר איז אייער מאן קײן כּהן? זאָגט זי, נײן. פֿרעגט ער, פֿרעגט זי מיך, פֿאַר װאָס פֿרעגט איר מיך דאָס? זאָג איך איר, װײַל װען יענער װעט אײַך רײפּן אין די קאַר זענט איר אָסור לבעלה, אַזױ דער דין מיט אַן אשת כּהן. טוט זי אױס, זי האָט עס נישט געװוּסט. זאָג איך איר, און דו האָסט עס יאָ געװוּסט, האָסט עס נישט געװוּסט? דו גײסט דיך אַרײַנזעצן מיט אַ פֿרעמדן מענטש? סאָ, רבותי, איך װעל אײַך עפּעס זאָגן. װען עטס האָט נישט געװוּסט װיאַזױ מע דאַרף שפּילן די גײם, האָב איך ענק אױסגעלערנט. מע דאַרף נישט מורא האָבן. הײַנט איז דאָ פֿאַרהײַראַטע װײַבלעך, װאָס זײ קענען זיך אַרײַנזעצן מיט אַ היטש אין מאָנסי. יו שוד אָל בי עשעמד אָף יורסעלװס. און ער איז אַזױ װי ברוך-מרדכי, פלעגט דארטן האלטן א רעקעט, א טעיפ, און פלעגט ער זאגן פאר דעם בחור'ל, געלייגט די הענט צווישן די פיס, האט זיך געזוכט ביים פיפי, קענסט מיר נאר אהערגעבן דעם ווידיאו, דעם קאסעט? נו נו, ווען ער וועט אייך אזוי טון, קען זיין איר ווילט דאס. איך זאג גארנישט, איך זאג נאר איין זאך, ווען כלל ישראל האט געברויכט האבן איינער זאל זיי זאגן מוסר און אויפקלערן בין איך דא געווען, ענד די רעסט איז אלל אפ טו יו. ווען דער אייבערשטער באגלייט א נשמה אויף די וועלט, באשווערט ער אים, משביעין אותו תהי' צדיק ואל תהי' רשע, איז. סאו מער קען ער נישט טוהן, ער גיבט דאך דיך אריין אין אן עולם הבחירה, ארייט, איף דיס איז די פרייז טו ליוו אין מאנסי, טו ביקאם רעיפט א פיו טיימס אן די וועי טו ווארק ענד בעק, געזונטערהייט, איף דעטס יור פריאריטי דו איט, עגעין, נישט וואס איך האלט אז מען מעג, איך בין נאר מסביר, מען האט ענק געווארענט, פארגעסטס נישט דער חורבן בית המקדש איז געשעהן וועגן זנות, זאגט דער נביא, תחת כל עץ רענן, אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים האט מען בועל געווען מיידלעך. יען כי גבהו בנות ציון, וילכו נטויות גרון, זיי האבן זיך געמאכט לאנג און הויעך דעם האלז מען זאל זיי קענען זעהן גוט, ארייט? יעצט, ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן חכמים אזעלכע בעל מקובלים, וואס נאכדעם זענען זיי מזנה מיט די פרויען, אבער ס'איז דא ערליכע אויך, איז דא איינער פון די חכמים וואס האט געזאגט, ער האט געזאגט אז מען האט אים געפרעגט וואס גייט זיין, זאגט ער ס'גייט זיין גוט, די גאנצע זאך וואס דער בעל דבר איז יעצט נהנה איז פון דעם עצבות וואס כלל ישראל האט, און עס איז צו. שאסן, ס'איז בעצבות, און דאס איז די ארגסטע זאך וואס א מענטש קען טון פאר זיך, ס'וועט מער נישט דורך גיין, ס'וועט זיין א דריטע וועלט מלחמה, און מ'וועט מער נישט דורך מאכן די מלחמה, ס'איז נישט עק וועלט, די וועלט שטעלט זיך נישט אפ ווען ס'איז דא מלחמה, אדרבה לאמיר זיך מקבל זיין אויף זיך אז מען מוז זיך פארבעסערן, וועט מען אנקומען מיט ווייניג שרעק. כ'האב געוואלט זאגן איך וואק יעצט דא אין די גאס אין מאנסי, מעין סטריט קארנער לעין סטריט, ס'איז דא דא א קירכע, א קריסטשען טשורטש, ס'איז קעגן איבער בית המדרש תפארת יעקב, און די חסידי סטאלין, ס'הייסט ניו האופ, ס'איז מארק וואן איז די ריעל עסטעיט עידזשענט און ס'שטייט ס'איז שוין אנדער קאנטרעקט, איינער האט עס אפגעקויפט, די שטח איז גרויס מיט אלעם, וויל איך ענק זאגן צוויי זאכן, ווער ס'האט עס אפגעקויפט איז זיכער א איד און ער וויל דא מאכן עפעס א היים אדער א ישוב, הייזער צו וואוינען אדער א בית מדרש, וויל איך ענק זאגן צוויי זאכן, זאלסט קיינמאל נישט אראפנעמען א טשורטש, קיינמאל אין לעבן נישט, זאלט עס פארקויפן אז דער באלעבאס דער גלח זאל עס אראפנעמען. קודם, נאר א גוי קען מבטל זיין אן עבודה זרה, א איד קען נישט מבטל זיין א גוי'ס עבודה זרה, דאס איז אין די הלכה, עס איז קלאר, איז במילא אז דו גייסט עס אראפ נעמען, בלייבט די מקום עבודה זרה דארט, די צווייטע זאך, מען זאל אראפ גראבן אכט פיס פאר מען נעמט נאך דעם קאנטרעקט, און זען אז ס'איז נישט דא דארטן קיין ביינער, ווייל צענדליגע מאלן טרעפט מען אונטער די קירכעס ביינער, די נאנעס זענען מזנה מיט די גלחים, און ווען זיי דארפן געבן בירט האבן זיי עס ווי זיי האבן נעמט דער גלח און באגראבט עס אונטער די קירכע אין א הייליג פלאץ ביי אים. איז וויל איך ענק בעטן זאלטס אזוי טון אז נאר דער גלח זאל עס צואווארפן. נישט קודם כ'האב שוין געזאגט ווייל די הלכה איז אז נאר א גוי קען מבטל זיין עבודה זרה פון א גוי, א איד קען עס נישט מבטל זיין, און צווייטנס ווייל די גוים קענען זיך נאך ארום נעמען אז מ'צוברעכט זייער קירכע. דאס אז דער גלח האט עס פארקויפט איז אזוי ווי סאטמאר להבדיל פארקויפט א שול. נישט יעדער איז מסכים. סאו וויל איך ענק זאגן זייער קלאר, די צוויי זאכן זאלט עטס אפהיטן. און דעמאלט קענט עטס האבן אם ירצה השם הצלחה. יעצט, געווענטליך איז מען זיך נוהג, אינדערהיים האט מען זיך נוהג געווען, צו מיך יעצט און פאפא רב זכרונו לברכה מיט פונעם ויחי יוסף, אז מ'האט זיך נוהג געווען אראפצוגראבן אכט פיס, אזוי טיף ווי מ'מאכט געווענטליך א פאונדעישאן, אביסל טיפער, כדי מ'זאל דעם גאנצן שורש ארויסנעמען. און דאס זעלבע האב איך אנגעזאגט פאר די וואס האבן אנגעקויפט לעבן אויף קיעפ סטריט און לי עוועניו ביי לעבן רבי הערשעלע, האב איך דאס אלעס אנגעזאגט און זיי האבן זיך זייער געפריידט. סאו איך ווייס נישט ווער ס'האט עס געקויפט, און כ'קען נישט יעדן נאכלויפן, געב איך ענק הדרכה כללית, יעצט אפצוקויפן א בית עבודה זרה און עס איבערדרייען אדער פאר אידישע הייזער אדער פאר א בית מדרש איז א מורא'דיגע גרויסע תיקון, נישט סתם א מורא'דיגע תיקון, פארוואס אז מען איז מהפך א בית עבודה זרה פאר א שול אדער צו פאר א אידיש הויז, אבער ווען מען רעדט אין א שול דרייט מען צוריק, מען מאכט פון א בית מדרש א בית עבודה זרה, אזוי זאגט דער מגן אברהם, ברענגט צו פון פריערדיגע. סאו טריי צו געדענקען אז ווען דו רעדסט אין א שול ביסטו גורם א מורא'דיגן קלקול, די גמרא זאגט. איין אמורא געפרעגט דעם צווייטן, אבוך במאי הוה זהיר טפי, דיין טאטע מיט וואס איז ער געווען מער געווארנט? יעדער געהאט זיין ספעשעלטי, מיין טאטע זכרונו לברכה האט געהאט א ספעשעלטי נישט צו רעדן אין א שול, נישט צו רעדן מיט טלית און תפילין, און נישט צו רעדן אום שבת, ער האט געהאט אסאך ספעשעלטיס אין דעם נישט רעדן, און מענטשן דערציילן מיר, ווייסט איך האב יעצט געזען דארטן דא מענטשן צינדן לעכטער, איך פרעג זיי צו משפחה מיט מיין טאטן זאגן זיי ניין, מען האט געזאגט אויף קול מבשר און אויף אנדערע אזאלכע האטליינס. האט מען געזאגט אז בחורים זאגן סגייט נישט קיין שידוכים זיי קומען דא זיי וויינען זיך אויס און זיי נעמען זיך אונטער אז זיי נישט רעדן אין א שול צו זיי נעמען זיך אונטער אז זיי נישט רעדן ביים דאווענען און זיי גייען אהיים און זענען געהאלפן איז צינדט מען דארט זייער אסאך לעכט מאך איך יעצט אזא לעכט קעסטל ס'זאל נישט ווערן שמוציג די גאנצע מצבה. יעצט אז מ'האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש און א שול איז דאך א בית המקדש א קליינע בית המקדש מ'וויל דער אייבערשטער זאל עס צוריק בויען זאל מען זיך אונטער נעמען נישט צו רעדן ביים דאווענען נישט צו רעדן ניבול פה ווייל דאס איז די סאטמארע קאק מער גארביטש מ'קען נעמען א דיין וואס ער איז בועל אן אשת איש, א שוועגערן, און מען קען נעמען דיינים וואס זיי לערנען אונז פאר הלכות נידה און מ'כאפט זיי אין בעט מיט זונות אבער עס טשעפען מיט קינדער, נאר איין זאך איז מען אונז אבאכט געבן, די שיטה הקדושה זאל מען נישט רוקן פון פלאץ, פאר וואס איז די שיטה הקדושה? איך האב אמאל מסביר געווען איינעם א מורא'דיגע נקודה, איך האב מסביר געווען די רבי ארבעט קעגן ציונות, ציונות, וואס איז דאס בעיסיקלי ציונות? וואס איז דאס? ווייסט וואס ציונות איז? ציונות איז אין יעדן דור א נייע זאך. איבעראל ווי ס'איז דא א פירצה, דאס הייסט ציונות. סאו יעצט האמער גענוג וואס צו טון, אויסער זיך זארגן אויפן חטא פון ציונות, יא ווייל יענץ האמער אונז נישט געטון, האט מען נאך געוואלט אונז זאל מיר אוועק גיין פון ציונות, געזונטערהייט אונז זעמיר קיינמאל נישט דארט געווען, ער האט געדארפט גיין זאגן אין תל אביב אין די גרויסע טרייפענע זאל, דארט האט ער געדארפט גיין זאגן די דרשות, ווייל ער מיינט דאך זיי, ער מיינט דאך נישט אונז. כ'האב געוואלט זאגן אז די גאנצע עיקר פונעם פאסטן און פונעם חורבן אז מ'דארף זיך בארעכענען די מעשים, און די גמרא לערנט אונז אז. און אויב מען האט תשובה געטון דארף מען צוריק געבן אלע גניבות, מען קען נישט בעטן דעם אייבערשטן זיי מיר מוחל און דו האסט יענעמ'ס גניבות, און מען דארף זיך אנהייבן צו בארעכענען, מען האט באליידיגט יענעם, מען האט מצער געווען יענעם, דו ווייסט וויפיל עגמת נפש דו האסט גורם געווען פאר מענטשן? וויל איך דא צולייגן א קורץ ווארט פון הרב בידערמאן, מען דארף אנהייבן צו פארשטיין וואס דאס הייסט אז מענטשן האבן הקפדות,

פארסט צוריק אז דו ביסט עס דא אין געגנט פון טעמפל די מאה ווי פארסט צוריק טו מיר א טובה אפשר גייסטו רעדן מיט אים עד שיען ויאמר סלחתי ער וועט זאגן סלחתי ער האט ארויסגענומען דרײַ הונדערט דאלער האט אים געגעבן האט ער מיר געזאגט אזוי רבי אהרן איז אנגעקומען דא ביטע די ערשטע זאך איז ער האט אוועק געלייגט די רענצלען די ערשטע זאך האט ער גענומען פון אים די נומער טעלעפאן פון דעם אינגערמאן דא יענער איז שוין אויך לאנג א אינגערמאן.

און ער זאגט אים פון וואנען ער קומט צוריק פון מאנטריאל האט עפעס א שליחות איז זאגט ער די אינגערמאן דא האט געכאפט גלייך וועגן יענעם רעדסטו און וועגן יענעם ביסטו געקומען ענדליך איך זאג דיר קלאר איך בין נישט מוחל ס'איז א שאד אויף יעדע ווארט איך האלט אים נישט ביי מוחל איך קען אים נישט מוחל זיין גיט אויף זאגט אים איין מינוט איין מינוט איך האב עפעס א קאנווערט א שליחות עפעס געלט אה דאס יא נו נו שוין האט זיך קובע געווען מיט אים אז מארגן ניין אזייגער אינדערפרי טרעפט ער זיך דא מיט אים אין ערגעץ א בית מדרש דא אין א בית מדרש. מארגן נײַן אזייגער אין דער פרי טרעפט ער זיך מיט אים, זאגט אים אז דער אינגערמאן האט אים אנגעהויבן צו זאגן, קען דעם מענטשן נישט מוחל זיין, דו ווייסט וואס ער האט געמאכט פון מיר? ער האט דעמאלטס געמאכט פון מיר עפר ואפר, עפר ואפר, ער האט מיר געמאכט פאר פאר אפס אפסים, ער זאגט אים עד כדי כך האט ער אים געזאגט אז עד היום הזה דארט אין די ישיבה, איר ווייסט דאך דא דא אין די ישיבה שמחת בית השואבה איז דא דא פון די בוגרי הישיבה, די אינגעלייט קומען צו גיין יעדן חול המועד סוכות מאכן שמחת בית השואבה, איך קען דארט נישט גיין, איך קען שוין נישט אויפהייבן דארטן דעם קאפ, דער אינגערמאן איז אביסעלע.

איז יענער נעבעך געבליבן א עץ יבש, האט ער נישט מעמיד געווען קיין דורות. ווייסטו מ'וועט דיר אוועקשטעלן אין בית דין של מעלה, וועגן דיר איז דארטן נישט געווען קיין דורות, דו וועסט האבן אויף דעם א תשובה, אוי טראכט זיך איבער, אויב דו טראכסט אז דו וועסט האבן אויף דעם א תשובה, אוי טוב איז קען מען גיין ווייטער, דארפסטו טאקע נישט ווארעווען, אבער טאמער נישט, דו געב א גוטן טראכט איבער, ווייל יבוא יום מ'וועט דארפן אויף דעם געבן א.

איך האב שוין געזען אסאך מענטשן אינמיטן יאר, איך האב זיך גלייך דערמאנט אבער זאגט ער איך בין דער, איך בין אינגערמאן, ס'געווען פאראיאר אין יאר וואס איך האב דיר יענע יאר געשיקט, פאראיאר געשיקט, איך האב מיט דריי וואכן צוריק געמאכט א ברית, דער לימוד איז פשוט די פשט, מען דארף נישט נישט מסביר זיין דעם לימוד, דער לימוד איז אבער אלף בית, אלף בית איז גיב אכטונג אויף א ווארט יש בו תקומת קיירות חרב עד היום הזה פילט ער זיך אויף אויף א אייפאון, די צווייטע לימוד איז ווי מען דארף אכטונג געבן אביסל מוחל זיין רבותי, מען דארף אכטונג געבן מוחל זיין, זאג איך בין דיר מוחל און פערטיג.
א גוטן און א פרייליכן שבת.